וואס דאס איז אויכעט אן ענטפער אויף די וואס ווילן מבלבל זיין א אידיש קינד, אנהייבנדיג פון א אידישע טאכטער אדער א אידישע פרוי, צי די פרויען ביי אידן האבן איקוועל רייטס, האבן די זעלבע בארעכטיגונג און די זעלבע מעגליכקייטן ווי דאס איז געגעבן געווארן מענער. איז אדרבה, מתן תורה האט מען אונטערגעשטראכן אז ס'הייבט זיך אן און די הויפט אחריות און די הויפט זכות האט מען געגעבן און דאס הייבט זיך אן פון אידישע פרויען און אידישע טעכטער, און כדי מען זאל האבן די אמת'ע רייטס און אויסנוצן דאס ווי ס'דארף צו זיין איז שלא כדעת התורה. אז רייטס הייסט עס אז מען האט, מען פירט זיך אויף ווי א צווייטער טוט, און דורך דערויף בארעכטיגט מען דעם אייגענעם קיום, די אייגענע מציאות, דאס וואס מען דארף האבן רייטס די מעגליכקייטן אויף דורכפירן א שלימות'דיגן לעבן באשטייט אין דעם אז די אלע מעגליכקייטן וואס דער אייבערשטער האט געגעבן דעם באשטימטן מענטשן, א מאן אדער א פרוי, נוצט ער זיי אויס אין דער פולסטער מאס, און נוצט זיי אויס אין דעם אופן וואס איז אמבעסטן פאר זיך און פאר אנדערע, ניט אין דעם וואס ער האלט אז ער איז אין א נידריגע דרגה און דערפאר דארף ער נאכמאכן א צווייטן און דורך דערויף וועט ער באווייזן אז ער האט די אלע מעגליכקייטן מיט די אלע רייטס, דאס באווייזט אז ער מאכט זיך נידעריגער ווי ער איז בפועל, און דאס איז דאך אויכעט איינע פון די טעמים וואס תורה זאגט אן אז לא ילבש גבר שמלת אישה, און א אישה זאל ניט אנטאן קיין בגד פון א מאן, ווארום די אמת'ע ריכטיגע לעבן און א פולער לעבן פון א פרוי איז אז זי נוצט אויס אירע אלע מעגליכקייטן אלס א פרוי, אזוי אויכעט בנוגע צו א מאנסביל אלע זיינע מעגליכקייטן אלס א מאנסביל, און אז א פרוי מאכט צודרייט איר לעבן און שטעלט זיך אוועק פאר א ציל אז וויבאלד אז א מאן איז זיין ענין פון זיין אין דעם און דער קאריער און אין דעם און דער פראפעשן, איז דורך וואס וועט זי באווייזן אז זי איז א מענטש וואס האט דערגרייכט די שלימות, דורך דערויף וואס זי וועט נאכמאכן דעם מאן, באווייזט דאס פארקערט, אז זי באטראכט זיך אז מענער זיינען העכער פון פרויען, און ווי אזוי וועט א פרוי זיין ווי ס'דארף צו זיין, ווען זי וועט זיך אויפפירן חס ושלום ווי א מאן, היפך פון דעם אנזאג פון לא ילבש און לא תלבש, נאר אדרבה דער אייבישטער באשאפט יעדער מענטשן און אלע מענטשן אין אן אופן אז זיי זאלן קענען דערגרייכן זייער שלימות, די פולקאמענהייט, דורך דעם וואס זיי וועלן זיך אנטוויקלען לויט די מעגליכקייטן און די כשרונות וואס דער אייבערשטער האט זיי געגעבן, און די שלימות פון א מאן איז ער זאל זיך אויפפירן ווי א מאנסביל, און אזוי אויך איז די שלימות פון א פרוי אז זי זאל זיך אויפפירן דווקא ווי א פרוי, און דווקא דורך דערויף באווייזט זי אז זי האט די איקוועל רייטס, אז זי איז ניט חס ושלום נידעריגער, וואס דאס איז היפך התורה און היפך השולחן ערוך, מאכן א מענטשן בכלל נידעריגער, על אחת כמה וכמה א אידישע פרוי אדער א אידישן מאן, און ווי אזוי באקומט מען די אמת'ע ברכות פון דעם אייבערשטן, וואס דאס איז פארבונדן מיט'ן אמת'ן סיפוק נפשי, מיט די אמת'ע באפרידיגונג, איז דאס דורך דעם אז ניט מען מאכט נאך אן אנדערן. נאר מען זעט אז אלס וואס דער אייבישטער האט געגעבן אים אדער איר, אנטוויקלט מען דאס אין דער פולסטער מאס, וואס דאס איז די אמת'ע רייטס, די אמת'ע רעכט און די אמת'ע כוחות און זכות וואס דער אייבישטער האט געגעבן יעדער מענטשן על אחת כמה וכמה, יעדער אידן, צוזאמען מיט די מעגליכקייטן און די כוחות וואס ער באקומט, גיט מען אים אויך די מעגליכקייט ער זאל זיי אנטוויקלען אין די פולסטע מאס, און דווקא דעמאלט וועט ער זיין מיט א הצלחה, ווארום ער גייט אין דעם וועג וואס אין בהתאמה וואס איז צוגעפאסט צו זיין כאראקטער און צו זיינע מעגליכקייטן און צו זיין שליחות וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן. און די אמת'ע שלימות פון א מענטשן, איז, ובפרט פון א אידן, אז מ'איז זוכה און רוצה לעשות רצון קונו, מ'פירט דורך דעם אייבערשטנ'ס שליחות אין דער פולסטער מאס, וואס אט דעמאלט האט מען דעם אמת'ן סיפוק נפשי, די אמת'ע באפרידיגונג, די אמת'ע אינערע נשמה'דיגע באפרידיגונג, וואס דאס איז איז זיך עצם שלום, דאס לאזט ניט צו צו אינערע רייבערייען צווישן איין פארלאנג מיט א צווייטן פארלאנג, ווארום ער גייט מיט זיין נאטירליכן וועג אויף אויסנוצן פרויען זייערע מעגליכקייטן און מענער זייערע מעגליכקייטן, ניט חס ושלום נאכמאכן

ער גייט אין דער פולסטער מאָס האָט זיך קיין אָרט ניט, חס ושלום, ניט קיין גניבה, ניט קיין גזילה, ניט לא תחמוד און ניט קיין ענין פון קינאה, ווי דערמאָנט פריער, וואָרום ער איז שמח בחלקו, און ניט נאָר שמח בחלקו, וואָרום ער האָט, חס ושלום, קיין ברירה ניט, דער אייבערשטער גיט אים אַלע ברירות, און ער באַווייזט און זי באַווייזט. אז מען געהערט צו דעם עם חכם ונבון, צו דעם קלוגן פאלק, וואס ער איז קלוג בחכמתו של הקדוש ברוך הוא, מיט די אמת'ער חכמה, וואס דאס איז דעם אייבערשטנ'ס חכמה, און וואס ער האט איר אנטפלעקט צו אידן אין זיין תורה וואס זי חכמתו של הקדוש ברוך הוא, און ביי אים איז געווארן די תורה און ביי איר איז געווארן די תורה, תורת חיים און תורה אור, אן אנווייזונג אין טאג טעגליכן לעבן און וואס באלייכט דעם לעבן, אז מען נוצט אויס די מעגליכקייטן אין דער פולסטער מאס, און אט דעמאלט ערשט איז מען באמת א מענטש בשלימות, ווארום ער גייט אין זיין וועג, מאכט ניט נאך קיין אנדערע און איז ניט מקנא קיין אנדערע. ווארום מ'האט אים געגעבן דעם גרעסטן גליק וואס ס'קען זיין, אויסנוצן דעם אייבערשטנ'ס כוחות און דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס שליחות אין דער פולסטער מאס, וואס דאס איז כאמור געגעבן געווארן גלייך ביים מתן תורה, האט מען גלייך אנגעזאגט די פארשידענע אנווייזונגען וויאזוי מענער דארפן זיך פירן און וויאזוי פרויען דארפן זיך פירן, און צוזאמען דערמיט געזאגט אז ביידע אנווייזונגען קומען פון דעם עצם הטוב, פון דעם אייבערשטן, וואס ער איז דער עצם פון גוטסקייט, גוטסקייט ביז אין איינפאכסטן זין, אין חיים, אין לעבן אין עולם הזה הגשמי, און דווקא דורך דעם פילט מען זיך גוט און מען מאכט גוט ארום זיך, ווארום דעמאלט האט מען די אמת'ע אהבת ישראל, וואס דאס איז די כלל גדול בתורה, וויבאלד אז ס'איז ניטא קיין קנאה, שנאה, גניבה, גזילה, וכיוצא בזה, ווארום ער האט אלץ וואס ער דארף האבן, כדי צו דערגרייכן די העכסטע שטופע פון אמת'ן גליק, און ער פירט דאס דורך אין זיין טאג טעגליכן לעבן, און נאך מיט א גרעסערע און א שטארקערע מאס ווען ער קומט פון זמן מתן תורתינו מחדש, וואס יעדער יאר ווערט זיך דאס באנייט פונדאסניי מיט נאך מער ליכטיגקייט און מיט נאך מער שטארקייט, און ווירקט איין אין דער ריכטונג. וויבאלד אז דאס איז באגרינדעט אויף ואהבת לרעך כמוך, וואס דאס איז דאך אן אנזאג אין א גלייכער מאס סיי פאר פרויען און טעכטער, סיי פאר מענער און בחורים, אז זיי זאלן כמוך איינווירקן אויפ'ן גאנצן ארום, אז זיי דער ארום זאל אויכעט שטיין אין אן אופן פון שלימות, וואס אט דעמאלט אז מ'איז מסיים אָט אָ די שליחות אין שלימות, ווי צוגעפּאַסט לויט דעם היינטיקן טאָג, ווערט דאָס אַ צוגרייטונג, אַז מאָרגן זאָל מען שטייגן נאָך נאָך מערער און נאָך העכער, און דער אייבערשטער וועט מיט וועט נאָך מוסיף זיין אויכעט בברכותיו, אַז זאָל זיין מיט נאָך מער הצלחה ווי ס'איז געווען איצטער היינט, און טון דאס ווי געזאגט פריער מתוך שמחה וטוב לבב,